ס'איז דא א שאלה אין די וואכעדיגע פרשה אז משה רבינו האט געראטעוועט די טעכטער פון יתרו, און נאכדעם האט יתרו ווען זיי זענען אהיימגעקומען פארציילט אז איינער האט זיי געראטעוועט, און שטייט אז יתרו האט געזאגט פאר זיינע טעכטער ויאמר אל בנותיו למה זה עזבתם את האיש, פארוואס האט ענק אים איבערגעלאזט דארטן, קראן לו ויאכל לחם, רופטס אים אריין ביי אונז אינדערהיים ער זאל עסן מיט אונז א סעודה. און נעקסטע פסוק שטייט ויואל משה לשבת את האיש, משה רבינו האט געמאכט א שבועה אז ער גייט וואוינען ביי יתרו, און נאכדעם ויתן את צפורה בתו למשה נאכדעם האט ער חתונה געהאט מיט צפורה. די שאלה איז אזוי, מען קען פארשטיין אז יתרו האט געהערט אז משה רבינו האט געראטעוועט רופט אים אריין עסן א סעודה, אויך פארשטייט מען פארוואס ער האט געגעבן זיין טאכטער פאר משה רבינו און געהאלטן אז ס'איז צוגעפאסט, אבער פארוואס ויואל משה לשבת את האיש פארוואס האט ער געדארפט מאכן א שבועה משה רבינו אז ער גייט בלייבן וואוינען ביי יתרו? וואס איז אויסגעפעלט די שבועה? כ'האב געטראכט אזוי, די תקופות האט מען גע'אסר'ט צו מאכן מסיבות ביי מענטשן אינדערהיים, צו רופן מענטשן עסן ביי איינעם, דאס איז גאר א הארבע עבירה, א הארבע חטא, א שווערע עבירה דאס צו צו רופן מענטשן עסן ביי אים אינדערהיים, ממילא האט יתרו האט גערופן משה רבינו קומען עסן ביי אים, משה רבינו האט געהאט א פראבלעם, מ'טאר דאך נישט קומען עסן ביי א צווייטן. וויאזוי האט מען זיך א עצה געגעבן מיט דעם? משה רבינו האט געטראפן א עצה, ער האט געמאכט א שבועה אז ער גייט בלייבן וואוינען ביי יתרו, ער האט זיך איינגעשריבן אז ער וואוינט דארטן, זיך איינגעשריבן דארטן, אז ער איז איינגעשריבן דארטן אז ער וואוינט אויף די אדרעס, קען ער דאך דארטן עסן, אזוי האט משה רבינו זיך א עצה געגעבן, קען עסן ביי יתרו אין די צייטן.